בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף כח, מען הייבט אן דף כח עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך וחכמים אומרים, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה, רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה, אז די וועג וואס מען איז מבער חמץ איז מיט שריפה מען דארף עס פארברענען, וחכמים אומרים, חכמים האבן זיך געקריגט, און זיי האבן געזאגט אף מפרר וזורה לרוח, מען קען אויך פארניכטיגן חמץ אויף א צווייטע אופן, מיט דעם וואס מען צומאלט די חמץ, און מען ווארפט עס אין די לופט און די שטויב ווערט צושפרייט מיט די ווינט, או מטיל לים, אדער מען ווארפט אריין די חמץ אין ים אריין, איז אויף דעם זאגט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, היכי קאמר, וואס מיינען די חכמים צו זאגן, מפרר וזורה לרוח ומפרר ומטיל לים, וואס טייטש דער מפרר וואס זיי זאגן מען דארף עס צופיצלען און ווארפן אין די לופט, און שפעטער זאגן זיי מען קען עס אריין ווארפן אין וואסער, איז אריין ווארפן אין וואסער איז אויך קודם צופיצלען און נאכדעם אריין ווארפן אין וואסער, או דילמא אדער אפשר ניין. מפרר וזורה לרוח מען דארף עס צופיצלען און אריין ווארפן אין לופט אבל מטיל לים בעיניה אבער אין וואסער דארף מען עס נישט צופיצלען נאר מען קען עס פשוט אריין לייגן אריין ווארפן אין וואסער וואס איז די חילוק צווישן די לופט און די וואסער ווייל אין די לופט אויב מען לאזט א מענטש סתם ווארפן א גאנצע שטיקל חמץ אין די לופט אריין בלייבט דאך די ברויט אזוי גאנץ קען עס איינער טרעפן איינער קען נכשל ווערן עס עסן פסח מה שאין כן ביים וואסער אפשר ביי די וואסער איז נישט דא א חשש אז איינער וועט עס טרעפן ממילא דארף מען עס נישט צופיצלען מען קען עס פשוט אריינווארפן אין ים אריין. זאגט די גמרא די זעלבע איבעיא וואס איז דא דא איז אויך דא ביי עבודה זרה, ותנן נמי גבי עבודה זרה כי האי גוונא, ביי עבודה זרה איז אויך דא אן ענליכע משנה רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט שוחק וזורה לרוח, דא שטייט א לשון שוחק, ביי חמץ שטייט א לשון מפרר, ווייל חמץ צוברעקלט מען, מפרר פאסט זיך אויף ברויט וואס מען צוברעקלט, און שוחק פאסט אויף אייזן, עבודה זרה איז געמאכט פון אייזן, וואס מען צומאלט עס, איז שטייט דארט רבי יוסי זאגט שוחק וזורה לרוח, או מטיל לים, די זעלבע סארט לשון ואיבעיא להו, און דארט פרעגט מען אויך די איבעיא, היכי קאמר, שוחק וזורה לרוח, ושוחק ומטיל לים, ביי ביידע דארף מען עס צומאלן, או דילמא אדער אפשר ניין, שוחק וזורה לרוח, אבל מטיל לים בעיניה ביים וואסער דארף מען עס נישט צומאלן מען קען עס פשוט אריין ווארפן אין ים אריין, אמר רבה, ענטפערט רבה, מסתברא, עבודה זרה דלים המלח קא אזלא, לא בעיא שחיקה, וואס טייטש מסכת עבודה זרה ווערט דערמאנט אסאך מאל, מ'דארף עס אריינווארפן אין ים המלח, און במילא אז דארט רעדט מען פונעם ים המלח, פאסט זיך אז מען זאל אריינווארפן עבודה זרה אין ים המלח אפילו אנצומאלן, פארוואס ווייל אין ים המלח איז נישטא קיין שיפן מענטשן דרייען זיך נישט דארט, איז פארדעם די עבודה זרה קען מען אריינווארפן פשוט אין ים המלח אנצומאלן ווייל קיינער וועט עס נישט טרעפן, מה שאין כן חמץ דא ביי חמץ דלשאר נהרות קאזיל, וואס דא ווען ס'שטייט ים און נהרות מיינט עס נישט די ים המלח, ס'ווערט נישט דערמאנט אין ערגעץ דא ים המלח, נאר מ'רעדט פון פשוט'ע וואסער, איז דא איז בעי פירור, דא דארף מען עס יא צומאלן, פארוואס? ווייל דא איז דא א חשש אז טאמער מען וועט עס אריינווארפן די חמץ גאנצערהייט וועט א שיף אריבערפארן און איינער וועט עס טרעפן און ער וועט נכשל ווערן ער וועט עסן די חמץ, און ממילא קומט אויס לויט רבה אז ביי אונז אין די משנה איז ווען עס שטייט מען קען עס אריינווארפן אין ים אריין רעדט זיך נאר אז מען צומאלט עס קודם, מה שאין כן אין מסכת עבודה זרה איז אפילו גאנצערהייט קען מען עס אריינווארפן אין ים ווייל דארט רעדט זיך פון ים המלח, אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, אדרבה איפכא מסתברא פונקט פארקערט, עבודה זרה דלא ממיסה, א עבודה זרה וואס צעגייט נישט איז געמאכט פון אייזן, בעי שחיקה דארף מען עס צעמאלן, חמץ דממיס, מה שאין כן חמץ וואס ווערט צעלאזט, ס'צעגייט אין די וואסער, לא בעי פירור, דאס דארף מען נישט צעמאלן, און ממילא קומט אויס לויט רב יוסף איז פונקט פארקערט, ביי אונזער משנה דארף מען נישט צעמאלן, ווייל די חמץ וועט שוין צעגיין, מה שאין כן ביי עבודה זרה דארף מען יא צעמאלן פאר מ'ווארפט עס אריין אין די וואסער, ווייל איינער קען עס טרעפן, זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרבה, תניא כוותיה דרב יוסף, ס'דא א ברייתא וואס מ'זעהט דארט א ראיה צו רבה, און א ברייתא א ראיה צו רב יוסף. תניא כוותיה דרבה, א ברייתא א ראיה צו רבה, וואס רבה האט געזאגט אז ביי חמץ דארף מען יא צומאלן, און ביי עבודה זרה דארף מען נישט צומאלן. שטייט אין די ברייתא היה מהלך במדבר, איינער וואס איז געגאנגען אין מדבר מיט חמץ, מפרר וזורה לרוח, היה מהלך בספינה, מפרר ומת לים, אז טאמער איינער איז אויף א שיף דארף מען עס קודם צומאלן, וואס דאס שטימט מיט די מימרא פון רבה, וואס רבה האט געזאגט טאקע אז ביי חמץ דארף מען קודם צומאלן. תניא כוותיה דרב יוסף ס'דא אבער א ברייתא וואס אין די ברייתא איז משמע ווי רב יוסף וואס די ברייתא רעדט אויף עבודה זרה היה מהלך במדבר שוחק וזורה לרוח היה מהלך בספינה שוחק ומטיל לים אז פארקערט אז ביי עבודה זרה דארף מען צומאלן אזוי ווי רב יוסף האט געזאגט פרעגט יעצט אבער די גמרא שחיקה קשיא לרבה פירור קשיא לרב יוסף איז דאך איין ברייתא א קשיא אויף רבה און די אנדערע ברייתא א קשיא אויף רב יוסף וואס טייטש די צווייטע ברייתא וואס איז א ראיה צו רב יוסף איז א קשיא אויף רבה, ווייל אין די צווייטע ברייתא שטייט עבודה זרה דארף מען צומאלן, און רבה זאגט מען דארף נישט צומאלן, און די זעלבע זאך די ברייתא וואס א ראיה צו רבה איז א קשיא אויף רב יוסף, ווייל אין די ברייתא זעט מען אז חמץ דארף מען צומאלן, און רב יוסף זאגט אז חמץ דארף מען נישט צומאלן, ענפערט די גמרא, שחיקה לרבה לא קשיא, די ברייתא פון שחיקה די ברייתא וואס רעדט זיך אז ביי עבודה זרה דארף מען צומאלן איז נישט קיין קשיא אויף רבה, ווייל הא לים המלח, הא לשאר נהרות, מען קען עס פארענטפערן אז רבה האט געזאגט אז דווקא ווען מען ווארפט אריין אין ים המלח אזוי ווי מען האט געשמועסט, סתם אזוי אין עבודה זרה, די משנה אין עבודה זרה בדרך כלל רעדט פון ים המלח איז דארט האט רבה געזאגט אז מען דארף עס נישט צומאלן, מה שאין כן די ברייתא וואס שטייט מען דארף צומאלן עבודה זרה רעדט זיך נישט ביי ים המלח, און ביי דעם איז רבה אוודאי אויך מודה, די זעלבע זאך זאגט די גמרא פירור לר' יוסף לא קשיא, די ברייתא וואס זאגט מען דארף צומאלן חמץ איז אויך נישט קיין קשיא פון ר' יוסף, ווייל הא בחיטי הא בנהמא, חיטים טאמער א מענטש האט חיטים וואס די חיטין איז נתחמץ געווארן, איז ביי דעם איז פארשטייט זיך איז ר' יוסף אויך מודה אז מען דארף עס צומאלן וואס טייטש דארף עס צומאלן טאמער ס'ליגט אין א זאק דארף מען עפענען די זאק, און עס אויסשפרייטן פאר מ'ווארפט עס אריין אין וואסער, פארוואס ווייל דארט איז דא א חשש אז א מענטש וועט טרעפן די חיטן ווייל חיטן צעגייט נישט, ס'ווערט נישט אויס, מה שאין כן ברויט, וואס ביי אונזער משנה רעדט מען פון ברויט, איז ביי ברויט זאגט ר' יוסף היות וואס עס צעגייט דארף מען עס נישט צעמאלן, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, חמץ פון א גוי וואס איז אריבער דעם פסח, מותר בהנאה איז מותר בהנאה, ס'טייטש נאך פסח מעג מען נעמען חמץ וואס איז געווען א גאנצע צייט ביי א גוי, און ס'איז מותר בהנאה. ושל ישראל, אסור בהנאה, טאמער חמץ איז געווען פסח ביי א איד, איז נאך פסח איז עס אסור בהנאה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, לא יראה לך שאור, און ווי רש"י איז מסביר, היות דער מענטש האט עובר געווען אויף בל יראה, קנס'ט מען אים, און מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די חמץ ס'איז אסור בהנאה. זאגט די הייליגע גמרא מני מתניתין, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט אונזער משנה, לא רבי יהודה, ולא רבי שמעון, ולא רבי יוסי הגלילי, די משנה שטימט נישט מיט רבי יהודה, נישט מיט רבי שמעון, און נישט מיט רבי יוסי הגלילי. איז איידער מען וועט מברר זיין פארוואס די משנה שטימט נישט מיט קיינעם, ברענגט קודם די גמרא וואס איז דאס די שיטה פון רבי יהודה, די שיטה פון רבי שמעון, און די שיטה פון רבי יוסי הגלילי. זאגט די גמרא מאי היא, וואס זענען די דריי שיטות? דתניא וואו האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, חמץ בין לפני זמנו, חמץ סיי פארן צייט, לפני זמנו מיינט פון חצות ביז פסח אליין ביז ביינאכט ביז צום סדר נאכט בין לאחר זמנו און סיי נאך פסח ווען ס'ענדיגט זיך פסח עובר עליו בלאו איז א מענטש וואס עסט דעמאלטס חמץ טייטש נאך חצות טאמער מ'עסט חמץ אדער מ'עסט חמץ שעבר עליו הפסח איז מען עובר אויף א לאו תוך זמנו פסח אליין איז עובר עליו בלאו וכרת דברי רבי יהודה איז פסח אליין איז דא א לאו און אויך כרת אזוי זאגט רבי יהודה ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו, אינו עובר עליו בכלום, מ'איז נישט עובר אויף קיין שום לאו, סיי ערב פסח פון חצות ביז צום זמן טאמער איינער עסט חמץ איז ער נישט עובר אויף א לאו, און די זעלבע זאך נאך פסח, טאמער איינער עסט חמץ שעבר עליו הפסח איז אויך נישט דא קיין לאו, תוך זמנו אבער פסח אליין איז עובר עליו בכרת ובלאו, איז יא דא כרת מיט א לאו, און די ברייתא זאגט ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה, אתאן לתנא קמא, ס'טייטש די ברייתא לייגט דא צו א קנייטש לויטן תנא קמא לויט רבי יהודה, אז בשעת וואס מ'טאר נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן, וואס טייטש פון חצות ביז צום זמן ביז פסח איז חוץ דעם וואס טאר נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן און די זעלבע זאך חמץ שעבר עליו הפסח טאר מען אויך נישט הנאה האבן זאגט יעצט די ברייתא ווייטער אבער די דריטע שיטה רבי יוסי הגלילי אומר רבי יוסי הגלילי זאגט תמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה וואס טייטש רבי יוסי הגלילי זאגט סיי צו רבי יהודה סיי צו רבי שמעון וויאזוי קענט עטץ זאגן אז פסח איז חמץ אסור בהנאה ס'איז נישט אזוי איז על כל פנים זעהן מיר דא די דריי שיטות די שיטה פון רבי יהודה, די שיטה פון רבי שמעון, און די שיטה פון רבי יוסי הגלילי. זאגט יעצט די גמרא וואס איז די מקור פון רבי יהודה, ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה, שהוא עובר עליו בלא תעשה. וואס איז די לאו וואס מען איז עובר, לויט רבי יהודה, ווען מען עסט חמץ נאך חצות ביז צום זמן. זאגט די גמרא שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט, וזבחת פסח, מען דארף שעכטן א קרבן פסח, און שפעטער שטייט אין פסוק, לא יאכל עליו חמץ, אז מען טאר נישט עסן חמץ עליו, אויף וועם? אויף וועם גייט ארויף די עליו? גייט עס ארויף אויף די זביחת הפסח, אויף די שחיטת הפסח וואס מען שעכט דעם קרבן פסח, וואס שעכטן די קרבן פסח קען מען אנהייבן שעכטן פון חצות, וואס אויף דעם זאגט די פסוק לא תאכל עליו חמץ אז פון חצות טאר מען שוין קיין חמץ נישט עסן, דברי רבי יהודה אזוי דרשנ'ט רבי יהודה, און במילא רבי יהודה דרשנ'ט פון דעם וואס שטייט לא תאכל עליו חמץ אז די עליו גייט ארויף אויף שחיטת הפסח אז פון ווען מען קען שעכטן די פסח טאר מען שוין נישט עסן קיין חמץ וואס דאס איז חצות אמר לו רבי שמעון זאגט רבי שמעון צו רבי יהודה וכי אפשר לומר כן קען מען דען זאגן אז די עליו וואס שטייט דא לא תאכל עליו חמץ גייט ארויף אויף דעם וואס שטייט פריער וזבחת פסח והלא כבר נאמר שטייט דאך אין די זעלבע פסוק לא תאכל עליו חמץ און די פסוק איז ממשיך שבעת ימים תאכל עליו מצות, וואס דער עליו וואס שטייט זיבן טעג דארף מען עסן מצות קען דאך נישט זיין אז עליו גייט ארויף אויף שחיטת הפסח, ווייל מען הייבט דאך נישט אן עסן מצה פון ווען מען שעכט די קרבן פסח פון חצות, נאר וואס דען, אם כן מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ, וואס גייט ארויף דער עליו פון לא תאכל עליו חמץ, דאס גייט אוודאי ארויף אויף די זעלבע זאך וואס דער עליו פון שבעת ימים תאכל עליו מצות גייט ארויף, נישט אויף שחיטת הפסח, נאר אויף אכילת קרבן פסח וואס טייטש גייט ארויף אויף ביינאכט בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ און בשעה שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ וואס טייטש ווען ס'איז דא א חיוב צו עסן מצה דעמאלטס טאר מען טאקע נישט האבן קיין חמץ און ווען מען דארף נישט עסן קיין מצה וואס טייטש ערב פסח פון חצות ביז צום זמן נישט דא קיין חיוב מצה איז דעמאלטס איז אויך נישט דא קיין חיוב טאמער מען עסט חמץ נישט דא קיין לאו אויף דעם קומט אויס לויט ר' שמעון אז דער לאו פון לא תאכל עליו חמץ איז די עליו גייט ארויף פון ווען מען עסט די קרבן פסח דעמאלטס הייבט זיך אן די לאו וואס דאס איז נאר פון ביינאכט, זאגט יעצט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, פון ווי לערנט טאקע ארויס רבי יהודה די אלע דינים סיי אז מען טאר נישט עסן חמץ ערב פסח און סיי אז מען טאר נישט עסן חמץ שעבר עליו הפסח, זאגט די גמרא ווייל תלתא קראי כתיבי שטייט דריי פסוקים, די ערשטע פסוק שטייט לא יאכל חמץ, די צווייטע פסוק שטייט וכל מחמצת לא תאכלו, נאך א איסור פון חמץ, נאך א לאו, די דריטע איז לא תאכל עליו חמץ די לאו וואס מען האט יעצט געזען, און ממילא, חד, לפני זמנו, דער לא תאכל עליו חמץ וואס מ'האט יעצט געזען רבי יהודה דרשנ'ט אז עס גייט ארויף אויף ערב פסח פון חצות, איז פון דעמאלטס טאר מען שוין נישט עסן קיין חמץ, וחד לאחר זמנו, און דאס וואס שטייט אין פסוק לא יאכל חמץ, וואס דארט אין די פסוק ווערט נישט דערמאנט אין ערגעץ דער ענין פון מצות, און ממילא דאס גייט נישט ארויף אויף פסח אליין, נאר דאס גייט ארויף אויף נאך פסח ווען עס איז שוין נישט דא קיין חיוב מצה, די חמץ שעבר עליו הפסח, אויף דעם זאגט די פסוק לא יאכל חמץ, אז די חמץ שעבר עליו הפסח טאר מען נישט עסן, וחד, און די דריטע פסוק כל מחמצת לא תאכלו, גייט ארויף תוך זמנו, אז פסח אליין טאר מען נישט עסן קיין חמץ, ור' שמעון, וויאזוי דרשנ'ט ר' שמעון די דריי פסוקים? ר' שמעון האלט דאך אז פאר פסח און נאך פסח איז דאך נישט דא קיין לאו, זאגט ר' שמעון, חד, לתוך זמנו, טאקע אין הכי נמי, איין פסוק, דער פסוק פון לא תאכל עליו חמץ וואס רבי יהודה האט גענוצט אויף ערב פסח, און רבי שמעון האט א ראיה געברענגט אז עס גייט ארויף אויף פסח אליין ווען ס'איז דא א חיוב מצה, איז דער לא תאכל עליו חמץ וואס גייט ארויף אויף פסח אליין. וכל מחמצת, וואס טוט ער מיטן פסוק וכל מחמצת? דאס דארף ער אויף א צווייטע לימוד. מיבעי ליה לכדתניא דארף ס'א לימוד אזוי ווי מ'האט געזען אין א ברייתא שטייט אין א ברייתא חמץ, דאס וואס שטייט לא תאכל עליו חמץ, אין לי אלא שנתחמץ מאליו, ווייס איך נאר אז חמץ, א טייג וואס איז געווארן חמץ פון זיך, דאס טאר מען נישט עסן, מחמת דבר אחר מנין, פון וואו ווייסט מען אז א טייג וואס איז חמץ געווארן פון א צווייטע זאך, מען האט צוגעגאסן עפעס צו די טייג און דאס האט גורם געווען זאל חמץ ווערן, איז וויאזוי ווייסט מען דאס איז אויכעט אסור, תלמוד לומר שטייט אין פסוק כל מחמצת לא תאכלו, ממילא דאס טוט ר' שמעון מיטן פסוק פון כל מחמצת, ווייטער מיט די פסוק לא יאכל חמץ וואס טוט ר' שמעון, מיבעי ליה לכדתניא דארף עס אויף א צווייטע לימוד אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא רבי יוסי הגלילי אומר מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד פון ווי ווייסט מען אז די יאר וואס כלל ישראל איז ארויס פון מצרים וואס דעמאלטס איז געווען אלע דינים אנדערש פון ווי ווייסט מען אז דעמאלטס איז די איסור פון חמץ נאר געווען אויף איין טאג נישט אויף אלע זיבן טעג תלמוד לומר שטייט אין פסוק לא יאכל חמץ וסמיך ליה און לעבן דעם שטייט אין פסוק היום אתם יוצאים וואס מען דרשנ'ט היום דווקא יענע טאג איז געווען די איסור פון לא יאכל חמץ אבער די רעשט פון די זיבן טעג איז נישט געווען די איסור זאגט אונז די גמרא ורבי יהודה מחמת דבר אחר מנא ליה וויאזוי ווייסט רבי יהודה די לימוד אז חמץ וואס איז חמץ געווארן פון א צווייטע זאך נישט פון זיך אליין אז דאס איז אויך אסור איז רבי שמעון לערנט עס ארויס פון כל מחמצת אבער רבי יהודה נוצט דאך די פסוק פון כל מחמצת צו לאזן הערן אז חמץ תוך זמנו אז פסח אליין טאר מען נישט עסן קיין חמץ איז וויאזוי ווייסט ער די דין אז חמץ וואס איז חמץ געווארן פון עפעס אנדערש טאר מען אויך נישט עסן זאגט רבי יהודה, מדאפקיה רחמנא בלשון מחמצת, מען דארף נישט די גאנצע פסוק אויף דעם, נאר פון דעם וואס די תורה האט אנגעכאפט א לשון מחמצת, אנשטאטס אנכאפן א פשוטערע לשון אזוי ווי כל חמץ לא תאכלו, איז פון די לשון אליין זעהט מען אז מען טאר נישט עסן חמץ וואס איז נחמץ געווארן פון עפעס אנדערש, יעצט דרבי יוסי הגלילי מנא ליה, פון ווי ווייסט רבי יהודה דאס רבי יוסי הגלילי האט געזאגט אז די יאר וואס כלל ישראל איז ארויס פון מצרים איז די איסור חמץ נאר געווען יענע טאג און נישט אלע זיבן טעג, איז צוויי תירוצים, איבעית אימא, מדסמיך ליה היום, איין תירוץ איז אז רבי יהודה האלט טאקע אז ס'קען נישט זיין די תורה האט געזאגט די גאנצע פסוק לא יאכל חמץ אויף דעם דין, נאר לא יאכל חמץ נוצט אוודאי רבי יהודה אזוי ווי מ'האט פריערט געזען צו קומען לאזן הערן אז חמץ שעבר עליו הפסח טאר מען נישט עסן, נאר וואס דען היות עס שטייט שפעטער היום אתם יוצאים, איז פון די סמיכות אליין קען מען לערנען נאך א זאך, אז וואס אז די יאר וואס מ'איז ארויס פון מצרים איז געווען די איסור חמץ נאר איין טאג, און איבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, סמוכין לא דריש, אז רבי יהודה טאקע דרשנ'ט נישט פון די גאנצע סמיכות הפסוקים דא גארנישט, און ער קריגט זיך טאקע אויף רבי יוסי הגלילי, און ער האלט טאקע אז די יאר וואס מ'איז ארויס פון מצרים איז געווען די איסור חמץ אלע זיבן טעג, זאגט אונז די גמרא, אמר מר, אונז האבן פריערט געזען, ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שעובר בלא תעשה רבי יהודה האט געזאגט פון ווי ווייסט מען אז ערב פסח פון חצות איז שוין דא א לא תעשה אויף חמץ שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק לא תאכל עליו חמץ וואס מ'האט געזען, רבי יהודה האלט אז לא תאכל עליו, עליו גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט פריער וזבחת פסח, אז פון ווען מען דארף שעכטן די קרבן פסח טייטש פון חצות, איז שוין דא דער לאו פון חמץ, דברי רבי יהודה, אמר לו רבי שמעון, האט רבי שמעון געזאגט, וכי אפשר לומר כן, קען מען דען אזוי זאגן והלא כבר נאמר אז אין המשך הפסוק שטייט דאך לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, און במילא פארגלייכט מען עס ענדערש צו מצות, אזוי ווי די חיוב פון מצות איז נאר ביינאכט, די זעלבע זאך די איסור חמץ הייבט זיך אויך אן ביינאכט, זאגט די גמרא יעצט ורבי יהודה שפיר קאמר ליה ר' שמעון, וואס ענטפערט רבי יהודה צו ר' שמעון, ענטפערט די גמרא ורבי יהודה אמר לך, ההוא לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא, וואס טייטש די לימוד פון ר' שמעון איז דאך געווען אז היות עס שטייט חמץ לעבן מצה, לערנט מען פון דעם אז די לאו פון חמץ הייבט זיך נאר אן ווען די חיוב פון מצה הייבט זיך אן וואס טייטש ביינאכט, רבי יהודה זאגט פארקערט, מען לערנט נישט ארויס חמץ פון מצה, מען לערנט ארויס מצה פון חמץ, ווייל ס'וואלט ווען געווען א הוה אמינא, היות ס'שטייט אין פסוק על מצות ומרורים יאכלו, אז די קרבן פסח דארף מען עסן מיט מצה און מרור, וואלט מען געקענט זאגן אז היינטיגע צייטן וואס ס'איז נישט דא קיין קרבן פסח, איז נישט דא קיין חיוב מצה, דערפאר זאגט רבי יודא, פארדעם שטייט אין פסוק די לאו פון חמץ לעבן די מצוה פון מצה, כדי זאלסט וויסן אז די מצוה פון מצה איז אויך נוהג היינט, אזוי ווי די לאו פון חמץ איז נוהג היינט. דאס טייטש מען לערנט ארויס מצה פון חמץ, נישט חמץ פון מצה, און ווי רש"י לייגט צו דא אין די לאנגע רש"י דא סוף די עמוד, זאגט רש"י אז בעצם וואלט מען געקענט יעצט זאגן אז היות וואס מען לערנט ארויס מצה פון חמץ, איז חמץ, די איסור פון חמץ איז דאך דא אלע זיבן טעג, איז אפשר דא א חיוב פון מצה אויך אלע זיבן טעג, אבער אויף דעם זאגט רש"י ס'נישט אזוי ווייל די חיוב מצה איז נאר די ערשטע נאכט, פארוואס ווייל ווי נישט ווי שטייט עליו אין פסוק וואס עליו גייט ארויף אויפן קרבן פסח, מילא היינט איז טאקע נישט דא קיין קרבן פסח, אבער דאס קען מען דרש'נען פון עליו אז די חיוב מצה איז נאר אין די צייט וואס סוואלט ווען געווען א חיוב פון קרבן פסח וואס טייטש נאר די ערשטע נאכט, זאגט יעצט די גמרא ור' שמעון לקובעו חובה מנא ליה, פון ווי לערנט ר' שמעון ארויס אז היינטיגע צייטן איז אויך דא א חיוב פון מצה, ענטפערט די גמרא נפקא ליה מבערב תאכלו שטייט אין פסוק בערב תאכלו מצות וואס דער פסוק איז איבעריג וואס פון דארט לערנט ר' שמעון ארויס אז היינטיגע צייטן איז אויך דא א חיוב מצה, ורבי יודא, וואס טוט רבי יודא מיטן פסוק בערב תאכלו מצות, מיבעי ליה, ער דארף האבן די פסוק לטמא ושהיה בדרך רחוקה, סלקא דעתך אמינא, הואיל ובפסח לא יאכל מצה מרור נמי לא ליכול, קא משמע לן, וואס טייטש א טמא'נער מענטש, און די זעלבע זאך איינער וואס איז געווען א ווייטע וועג האט נישט געקענט אנקומען קיין ארץ ישראל מיט א קרבן פסח, וואס פאר זיי איז דאך געגעבן געווארן די פרשה פון פסח שני אז זיי קענען ברענגען דעם קרבן פסח א חודש שפעטער, מילא וואלט איך געמיינט אז היות וואס זיי ברענגען נישט די קרבן פסח יעצט זיי ברענגען עס ערשט א חודש שפעטער איז אפשר דארפן זיי נישט עסן מצה מרור יעצט וואס זיי ברענגען נישט די קרבן פסח דערפאר זאגט רבי יודא ס'שטייט שבעת ימים תאכל עליו מצות אז אפילו זיי ברענגען נישט יעצט דעם קרבן פסח זיי האבן נאך אלץ א חיוב אבער פון מצה ור' שמעון וואס טוט ר' שמעון מיט די לימוד פון ווי לערנט ר' שמעון ארויס אז א טמא ושהיה בדרך רחוקה זענען מחיוב במצה אפילו זיי ברענגען נישט דעם קרבן פסח, זאגט רבי שמעון, טמא ושהיה בדרך רחוקה לא איצטריך קרא מ'דארף נישט קיין פסוק אויף דעם, דלא גרע מערל ובן נכר, ווייל זיי זענען נישט ערגער ווי א ערל און בן נכר, א ערל דאס איז איינער וואס האט א ערלה ווייל ס'איז מתו אחיו מחמת מילה זיינע ברידער זענען געשטארבן ווען מען האט זיי געמל'עט טאר מען אים נישט מל'ען, אבער על כל פנים א קרבן פסח קען ער נישט ברענגען ווייל מ'לערנט ארויס פון א פסוק אז א ערל קען נישט ברענגען קרבן פסח אפילו עס איז נישט זיין שולד, און די זעלבע זאך בן נכר, א בן נכר דאס איז איינער וואס פירט זיך נישט אויף ווי א איד, טאר אויך נישט ברענגען א קרבן פסח, וואס אויף זיי דכתיב ביי ערל שטייט דער פסוק וכל ערל לא יאכל בו, ער טאר נישט עסן פונעם קרבן פסח און מען דרש'נט בו הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור, אז אפילו ער טאר טאקע נישט עסן די קרבן פסח אבער מצה מרור עסט ער יא, און די זעלבע זאך ביי בן נכר שטייט אויך בו, און במילא זאגט ר' שמעון היות וואס איך זע אז א ערל און א בן נכר דארפן עסן מצה מרור אפילו זיי ברענגען נישט די קרבן פסח, איז כל שכן די טמא און די היה בדרך רחוקה, דארפן אויך עסן מצה אפילו זיי קענען נישט ברענגען די קרבן פסח, ורבי יהודה, און רבי יהודה זאגט כתיב בהאי וכתיב בהאי, וואס טייטש די תורה שרייבט ביידע דינים, סיי אז א ערל און בן נכר זענען מחויב צו עסן מצה אפילו זיי ברענגען נישט דעם קרבן פסח, און סיי א טמא שהיה בדרך רחוקה זענען אויך מחויב צו עסן מצה אפילו זיי ברענגען נישט דעם קרבן פסח, קומט אויס אז די בערב תאכלו מצות איז נישט איבעריג לויט רבי יהודה, ממילא דארף רבי יהודה ארויסלערנען די דין אז היינטיגע צייטן איז מען מחויב צו עסן מצה, לערנט ער ארויס פון דאס עס שטייט לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז ווילאנג ס'איז דא א איסור חמץ איז אויך דא א חיוב צו עסן מצה, על כל פנים די ערשטע נאכט אזוי ווי מ'האט געזען.